אמר רבא, האט רבא געזאגט, אף דניאל טעה בהאי חושבנא, דניאל האט אויך געהאט א טעות אין דעם חשבון. דניאל, דכתיב עס שטייט, בשנת אחת למלכו, איין יאר ווען ער איז געוועזן א מלך, ווער איז געוועזן א מלך ווען דריוש בן אחשורוש איז געוועזן א מלך? אני דניאל בינותי בספרים. ווי קומט עס אין די צייטן פון דריוש'ן? דריוש ס'האט דאך געדויערט נאך דריוש'ן האט דאך נאך געדויערט איז וואס די כורש מיט אחשורוש'ן און צוויי יאר פון דעם צווייטן דריוש'ן. נאר דניאל האט געמאכט א טעות, ער האט געמיינט לפי מלאות לבבל אז מען הייבט אן צו רעכענען פון כיבוש יהויקים, אבער ס'איז דא א חילוק צי א גוי מאכט א טעות צי א איד מאכט א טעות, בעלשצר האט געמאכט א טעות, איז ער קטיל בליליא, און אחשורוש האט געמאכט א טעות א גויאישקע טעות בא שטן וריקד, דניאל האט געמאכט א טעות און פון דעם גארנישט ניט קיין שלעכטס ארויסגעקומען. מדקאמר אז ער זאגט בינותי, איך טייטש דאס ווארט בספרים טייטש איך אין דעם חשבון, בינותי איז נישט איך האב דאס דארף שטיין איך האב גע'חשבונ'ט בינותי, מכלל ווייזט דאך אויס דטעה ער האט געמאכט א טעות. פרעגט די גמרא, מכל מקום, זייער גוט, זיי האבן געמאכט טעותים, איך ווייס די טעותים, קשו קראי אהדדי, וואס וועסטו זאגן מיט די פסוקים, כתיב אין איין פסוק שטייט מלאות לבבל, און וויאזוי קענסטו טייטשן מלאות לבבל? טייטשן אזוי יא לכיבוש יהויקים יא? וכתיב אין צווייטן פסוק שטייט לחורבות ירושלים און וויאזוי קען דאס זיין? אמר רבא האט רבא געזאגט לפקידה בעלמא אז דאס וואס שטייט לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם דאס איז נאר געווען מ'האט זיי געדענקט ס'זאל זיין אינגער אז מען זאל געווען האבן ווי מען זאגט נאך זכותים, וואלט עס דעמאלט געקאנט געשען אין א פקידה. והיינו דכתיב דאס שטייט אין פסוק כה אמר כורש מלך פרס כל ממלכות הארץ נתן לי ה' אלוקי השמים, אזוי האט געזאגט כורש דער מלך פרס, דער אייבערשטער האט מיר געגעבן אלע פעלקער, והוא פקד עלי, ווי שטייט דערמאנט דאס לשון פקד ס'איז א פקידה לבנות לו בית בירושלים איז דעמאלט ווי מען זאגט געוועזן פקידה דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב וואס שטייט אין פסוק כה אמר השם אזוי האט געזאגט דער אייבישטער למשיחו צו זיין געזאלבטן לכורש

קובל אני לך, איך טוה קלאגן צו דיר על כורש, אויף כורש'ן, דאס הייסט, כורש האט נישט ריכטיג געטאן. אני אמרתי, איך האב געזאגט, איך האב געמיינט, הוא יבנה דער ב"ח גורס עירי, ער וועט בויען מיין שטאט, די שטאט ירושלים, ויקבץ גלויותי, ער וועט צוזאמנעמען די גלות'ן, אבער, והוא אמר, אבער ער כורש האט געזאגט, מי בכם מכל עמו ווער פון זיין פאלק וויל ויעל וועט ארויפגיין, נישט ער האט געוואלט העלפן, נאר וואס דען ער האט זיך נישט באמיהט, ער האט געזאגט ווער עס וויל, אבער אין אמת'ן דעמאלט איז געווען ווי מען זאגט א פקידה, דעמאלט האט געקאנט זיין אז מען זאל דאס זיין. רש"י, כה אמר ה' למשיחו, אזוי האט דער אייבישטער געזאגט צו משיח'ן, לכורש וועגן כורש'ן. די פראסטע טייטש פון פסוק איז למשיחו, דאס איז פון לשון דעם גרויסן מענטש, אבער דא אויף טו איך דרש'ענען למשיחו, דער אייבישטער האט געזאגט צו משיח'ן לכורש וועגן כורש'ן, מיר טרעפן אסאך מאל וואס דער למד איז דאך על אויפן וועגן. תניא נמי הכי, דו ביסט אויבן די ערשטע שורה אין רש"י תניא נמי הכי מ'האט אויך אזוי געלערנט דבשנות נבוכדנצר ואויל מרודך נבלעה שנה אז נישט איך דארף רעכענען פֿינף און פֿערציק און דרײַ און צוואַנציק אַכט און זעכציק נאר איך דארף רעכענען איין יאר ווינציגער ווייל די פֿינף און פֿערציקסטע יאר פון נבוכדנצר'ן איז געווען די ערשטע פון זיין זון אויל מרודך ועוד שנה אחת לבבל רישא דברייתא הכי איתא בסדר עולם, ביה בליליא אין דיע נאכט, קטיל בלשצר מלכא ודריוש מדאה קיבל מלכותא, און דריוש איז געווארן דער מלך, הרי שבעים שנה, דעמאלט ווען בלשצר איז געווארן געהארגעט איז זיבעציק יאר מיום שמלך נבוכדנצר, און פון דעם טאג וואס נבוכדנצר איז געווארן א מלך איז זיבעציק יאר. ווי אזוי איז זיבעציק יאר? אויב ער איז געווען מלך דריי, איז דאך א סימן אז דארט רעכן איך נישט קיין אַכט און זעכציק נאר זיבן און זעכציק. שבעים חסר אחת. ניין און זעכציק יאר איז געווען מיום שכיבש יהויקים, ווייל יהויקים, נבוכדנצר האט דאך איינגענומען יהויקים אין א יאר שפעטער. ועוד שנה אחת לבבל, למלאות שבעים שנה מששלטה על ישראל, ועמד דריוש, והשלימה, ווייל דריוש'ן איז שוין געווארן זיבעציג יאר פון כיבוש יהויקים, ואחריו נאך דעם נו, ער איז דאך געווען דריוש א מלך נאר איין יאר, בשנה אחרת, דעם אנדערן יאר מלך כורש בבבל האט ער געקיניגט, ונפקדו פקידה במקצת, מען האט אביסל געדענקט, שאמר, כורש האט געזאגט, מי בכם מכל עמו, ווער פון זיין פאלק יהי אלקיו עמו, ויעל וגומר. למדנו מברייתא זו, לערנט מען זיך אפ פון דער ברייתא, כשמת בלשצר, לא היה לכיבוש יהויקים, אלא שבעים חסר אחת, נאר נאר זיבעציג ווינציגער איינס. ואנחנו מנינו למעלה, און מיר האבן פריער גערעכנט שבעים שנה, פופצן, מ"ה דנבוכדנצר, וכ"ג דאויל מרודך, ושלש דבלשצר, מוז איך דיך זאגן, הרי שנים מקוטעות היו, אז די טייטש איז, ס'איז נישט געווען קיין גאנצע יאר, די יאר איז געווארן גערעכנט אויף צוויי וועגן, בינותי בספרים מיינט מען נישט ספרים, נאר מען מיינט לשון ספירה וחשבון, און פון וואנעט זעה איך ער האט געמאכט א טעות, ער גייט מיר זאגן בינותי, ער זאגט נישט כ'האב געציילט, נאר ער זאגט בינותי, זעהט אויס אז ס'איז געווען אויך דא א טעות. כתיב לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם, בספר ירמיה שטייט עס, וכתיב בספר דניאל למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה, מספר השנים אשר היה דבר השם אל ירמיה הנביא, איז דאך א. די טעות פון דניאל'ן איז געוועזן וואס ער האט אנגעהויבן צו רעכענען די זיבעציג יאר פון דער צייט וואס מלכות בבל האט באזיגט יהויקימ'ן, דאס איז געווען די צווייטע יאר פון מלכות נבוכדנצר, ממילא איז אויסגעקומען אז ווען האט זיך געענדיגט די זיבעציק יאר, די ערשטע יאר פון דריוש'ן, און דאס שטייט דאך דא אויכעט, ועוד שנה אחת לבבל ועמד דריוש והשלימה, און ס'איז טאקע נישט געווען אינגאנצן קיין טעות, ווי די גמרא זאגט דאך אז ס'איז געוועזן פקידה, נאר ער האט געמיינט אז דעמאלט דארף זיין די גאולה,

וכתיב, און ביי די ענדע פון מגילה שטייט למלכי מדי ופרס, ווייזט דאך דארט אויס אז פון מדי איז געווען מלכים, און די מהרש א נאך מוסיף אויף רש י, דא ווערט דערמאנט חיל פרס ומדי, פריער פרס פאר מדי, דאס הייסט אז פרס חשוב'ער, און ביי די ענדע פון מגילה ווערט דערמאנט למלכי מדי ופרס, אז מדי איז חשוב'ער פאר פרס. אמר רבא זאגט רבא, ס'איז נישט קיין קשיא, נישט אלע צייטן איז געווען גלייך, אמאל איז געווען פרס חשוב'ער פאר מדי און פון זיי איז געווען די מלכים, און אמאל איז געוועזן פארקערט אתנויי אתנו בהדדי, זיי האבן געמאכט געהאט צווישן זיך א תנאי, אי מינן מלכי אויב די מלכים זענען פון אונז. מינייכו איפרכי, פון אייך זענען די הארן, ואי מינייכו מלכי, און אויב די מלכים זענען פון אייך, מינן איפרכי, וועלן די הארן זיין פון אונז. שטייט ווייטער, בהראותו, ער האט געוויזן את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. אמר רבי יוסי בר חנינא מלמד פון דעם פסוק פון דעם ווארט, תפארת לערן איך אפ, שלבש בגדי כהונה, אחשורוש האט אנגעטון די בגדי כהן גדול וואס נבוכדנצר האט געהאט געברענגט פון ירושלים, כתיב הכא, דא שטייט יקר תפארת גדולתו, וכתיב התם ביי די בגדי כהונה שטייט לכבוד ולתפארת, איז די תפארת איבעריג דאס צו דרשענען. שטייט ובמלאות הימים האלה וגומר אז פריער האט ער געמאכט א סעודה פאר די ווייטע מענטשן, נאכער האט ער געמאכט א סעודה פאר די מענטשן וואס זענען געווען אין די שטאט שושן. רב ושמואל, אין דעם איז א מחלוקת פון רב ושמואל חד אמר איינער זאגט מלך פיקח היה, דאס וואס ער האט געמאכט פריער די סעודה פון די ווייטע און נאכער פון די נאנטע, אין דעם איז געוועזן חכמה. וחד אמר און איינער זאגט מלך טיפש היה, ער איז געווען א טיפש. מאן דאמר, דער וועלכער לערנט מלך פיקח היה, ער איז געווען א קלוגער מלך, שפיר עבד, ער האט ריכטיג געטון דקריב רחיקא ברישא. וואס ער האט דערנענטערט די ווייטע פריער, פארוואס דבני מאתיה, די מענטשן פון זיין שטאט, כל אימת דבעי מפייס להו, ווען ער וויל קען ער זיי איבערבעטן, דער עיקר דארף ער זען איבערצובעטן די ווייטע, דעריבער האט ער פריער געמאכט די סעודה פאר די ווייטע און דאס איז גוט געטון. ומאן דאמר טיפש היה, דער וועלכער לערנט אז אין דעם איז דא טיפשות וואס פריער מאכט מען די סעודה פון די ווייטע, דאיבעי ליה לקרובי בני מאתיה ברישא, פריער דארף מען דערנענטערן די מענטשן פון זיין שטאט דאי מרדו ביה הנך אויב די ווייטע וועלן אים ווידערשפעניגן קיימי הני בהדיה וועלן די זיין מיט אים. אבער אזוי יא, ער האט זיי נישט מקרב געווען די נאנטע, אויב די ווייטע וועלן ווידערשפעניגן און די נאנטע זענען דאך אויף איהם כעס, וועט ער עה אלעס פארלירן. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי, די תלמידים האבן געפרעגט רבי שמעון בן יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה, פארוואס איז געווען אזא שווערע גזירה להשמיד להרוג? אמר להם, האט רבי שמעון בן יוחאי געזאגט צו די תלמידים, אמרו אתם, זאגט איר. אמרו לו, האבן די תלמידים צו אים געזאגט, דעריבער איז געווען אזא שטארקע גזירה, מפני שנהנו, ווייל זיי האבן הנאה געהאט מסעודתו של אותו רשע, זיי האבן הנאה געהאט פון דער סעודה פון דער רשע. אמר להם, האט רבי שמעון בן יוחאי געזאגט צו די תלמידים, אם כן אויב אזוי, שבשושן. יהרגו, די גזירה זאל נאר זיין אויף שושן שבכל העולם כולו ונמהדים אל יהרגו, אויב דער טעם זאל דאס זיין שנהנו דארף עס נאר זיין אויף זיי. אמרו לו, האבן די תלמידים געזאגט צו אים, אמור אתה, זאג דו פארוואס איז געווען אזא שטארקע גזירה, אמר להם האט ער געזאגט צו זיי מפני שהשתחוו לצלם, ווייל אין די צייטן פון נבֿוכדנצרן האָבן זיך געבוקט צום צלם, שטייט נישט בפֿירוש אז מ'האָט זיך געבוקט, נאָר ווײַל עס שטייט חנניה מישאל ועזריה האָבן זיך נישט געבוקט, ווײַזט אויס אַנדערע יאָ, און דאָס איז נישט לצלם, דער מהרש"א איז שוין דאָ מסביר, ווי תוספֿות זאָגט אין פּסחים, אַז ס'איז דאָרט נישט געווען קיין עבודה זרה ממש. אמרו לו, האבן די תלמידים אים געפרעגט, וכי משוא פנים יש בדבר? אויב אזוי יא, השתחוו לצלם, ווי האבן זיי זוכה געווען צו דעם נס? אמר להם, האט רבי שמעון בן יוחאי צו זיי גענטפערט, הם לא עשו אלא לפנים, זיי האבן זיך געבוקט נאר לפנים, אין הארץ זענען זיי געווען גאנץ מיט דעם אייבערשטן, נאר זיי האבן מורא געהאט. אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם, די זעלבע זאך דער אייבישטער האט נישט געמאכט מיט זיי אלא לפנים, נאר געמאכט אויף זיי דעם פחד, אבער קיין גזירה נישט געוועזן, והיינו דכתיב, און דאס שטייט אין פסוק, כי לא ענה, ער טוט נישט פייניגן, מלבו פון זיין הארץ, דאס וואס קומט אויפן מענטש א עונש, דאס איז דער מענטש אליין שולדיג. שטייט אז די סעודה איז געוועזן בחצר גינת ביתן המלך, חצר הייסט א יארד, דארט איז גארנישט ניט פארזייט. גינת ווערט אנגערופן א ארט וואס דארט איז פארזייט גרינסן. ביתן ווערט אנגערופן די ארט וואס דארט איז פארזייט ביימער. רב ושמואל, אין דעם איז דא א מחלוקת פון רב און שמואל. חד אמר איינער זאגט הראוי לחצר לחצר, דער שר וואס איז געווען ראוי צו זיין אין חצר איז געווען אין חצר, הראוי לגינה לגינה, דער וואס איז געווען חשוב'ער פאר אים איז געווען ראוי צו זיין אין גארטן איז געווען אין גארטן, הראוי לביתן, דער וואס איז ראוי צו זיין אין ביתן אין דעם ארט וואו ס'פארזייט די ביימער איז געווען ביתן. וחד אמר, און איינער זאגט, הושיבם בחצר, מען האט צו פריער אוועק געזעצט די מענטשן אין חצר, ולא החזיקתם, ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ, האט מען זיי, האט מען שפעטער אריין געזעצט די מענטשן בגינה, אין דעם גארטן וואו ס'איז פארזייט גרינסן, ולא החזיקתם, אין גארטן איז אויך נישט געווען גענוג פלאץ, עד שהכניסם. לביתן, ביז מען האט זיי אריינגעברענגט אין דעם גארטן וואו ס'איז פארזייט די ביימער, והחזיקתם, און דארט איז געוועזן אויף זיי פלאץ. במתניתא תנא, אין דער ברייתא האבן מיר געלערנט, הושיבם בחצר, מען האט זיי אוועקגעזעצט אין חצר, און אין חצר אליין איז געווען פלאץ פאר אלע מענטשן, ופתח להם שני פתחים, מען האט געעפנט צוויי טירן, אחד לגינה, איינס אין גארטן, ואחד לביתן, און איין גארטן, און איינס איז געוועזן איין טיר, לביתן, צו דעם גארטן וואו ס'איז דא די ביימער. שטייט אין מגילה חור, כרפס ותכלת, מאי חור, וואס מיינט מען חור, רב אמר, רב זאגט חרי חרי, אז ס'איז געווען דארטן יריעות, געוועבט, וואס אינעווייניג איז געווען לעכער מען קען דארט דורכקוקן. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, מילת לבנה, ווייסע זייד, חור איז הציע להם, האט ער זיי אויסגעשפרייט, חור איז פון דעם לשון חיוור, ווייס. כרפס, אמר ר' יוסי בר חנינא, כרים של פסים. קישנס פון זייד, על גלילי כסף ועמודי שש, דאס איז געהאנגען אויף אזעלכע זאך, מיטות זהב וכסף, די בעטן פון גאלד און פון זילבער, תניא, מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט הראוי לכסף לכסף, די שרים וואס זענען געווען ראוי צו זילבערנע בעטן, זיי האבן געהאט זילבערנע בעטן צו זיצן, הראוי לזהב לזהב, די וועלכע זענען געווען מער חשוב זענען געווען ביי די גאלדענע. אמר לו ר' נחמיה, האט ר' נחמיה צו אים געזאגט, אם כן אויב אזוי, אתה מטיל קנאה בסעודה, וועט דאך דארט זיין א קנאה אין די סעודה, נישט אלע גלייך, אלא נאר הם של כסף, די בעטן זענען געווען פון זילבער, ורגליהם של זהב, די פיס פון גאלד, די פיס וואס זעהט זיך ארויס פון דעם בעט איז געווען פון גאלד, ווייל די בעט אליין איז דאך צוגעדעקט מיט די מאטראץ מיט די אנדערע זאכן, דאס איז געווען נאר פון זילבער, און די פיס איז געווען פון גאלד. תוספות פרעגט.

אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, אבנים שטיינער שמתחוטטות על בעליהן, דעם פלאר האט מען געמאכט מיט שטיינער שמתחוטטות וואס ס'קומען,

אדער מיר האבן אין אנהייב צווייטן פרק אין בבא קמא תרנגול שהיה מחטט בחבל דלי, מחטט הייסט א גראבונג דאס איז א אויסדריק די זאך קומט אן שווער. וכן הוא אומר און אזוי שטייט אין פסוק זכריה קאפיטל ט' פסוק טז,

ודר וסוחרת, די רצפה די פלאר איז געוועזן מיט שטיינער דר און סוחרת, רב אמר רב זאגט דרי דרי אז ס'איז געווען געמאכט שורות שורות ארום, און סוחרת איז פון לשון סחור סחור. ושמואל אמר, און שמואל זאגט, אבן טובה יש בכרכי הים, אין די שטעט אין די אנדערע זייט ים איז דא א גוטער שטיין, ודרה שמה, דער נאמען פון דעם שטיין איז דרה. הושיבה באמצע סעודה, האט מען אוועקגעלייגט דעם שטיין אינמיטן ארט ווי מען האט געגעסן. ומאירה להם כצהרים, ס'האט געלייכטן צו זיי אזוי ווי מיטן טאג, און סוחרת איז פון לשון סהרה, לשון פון לבנה. דבי רבי ישמעאל תנא, אין בית מדרש פון רבי ישמעאל האט מען געלערנט אז דאס ווארט דר איז פון לשון דרור, באפרייאונג, סוחרת איז פון לשון סוחר, שקרא דרור לכל בעלי סחורה, אלע מענטשן וואס האבן געטון ביזנעס אלע סוחרים וואס זענען געווען שולדיג טעקס האט ער אלע באפרייט פון טעקס. שטייט ווייטער והשקות בכלי זהב, מען האט געגעבן צו טרינקען אין גאלדענע כלים, וכלים מכלים שונים. פרעגט די גמרא משונים מיבעי ליה, ער וויל זאגן אז ס'איז געווען פארשידענע כלים, דארף דאך שטיין משונה. אמר רבא האט רבא געזאגט יצא בת קול ואמרה להם, ס'איז ארויסגעגאנגען א בת קול ס'האט צו זיי געזאגט, ראשונים, די פריערדיגע צייט, כלו, זענען זיי אומגעקומען מפני כלים. בלשאצר מיט זיין חבורה, ווייל זיי האבן געטרינקען אין די כלים פון בית המקדש איז בלשאצר געווארן דערהארגעט. און ס'איז פארלוירן די מלכות, דעמאלט בבל, ואתם און איר שונים ושותים בהם, און איר טוט אין זיי טרינקען. שטייט אין מגילה ויין מלכות רב, האט געדארפן שטיין דער וויין פון מלך הרבה, וואס שטייט רב? אמר רב זאגט רב מלמד א פסוק קומט מען לערנען שכל אחד ואחד יעדער איינער השקהו יין האט מען געגעבן צו טרינקען וויין שגדול הימנו בשנים וואס דער וויין איז געווען עלטער פאר אים אין די יארן והשתיה כדת מאי כדת וואס איז טייטש כדת? ווי דער דין איז, אמר רב חנן משום רב מאיר, כדת של תורה, אזוי ווי דער סדר איז אין דער תורה. מה דת של תורה אזוי ווי דער געזעץ פון דער תורה, אכילה מרובה משתיה, עסן פון מזבח איז מער ווי די טרינקען, מען נעמט א פר, א אקס, פאר א עולה, מיט דריי עשרונים סולת, דאס איז אכילה, דאס ווערט פארברענט אויפן מזבח, און נסך איז נאר געווען א האלבע הין יין, איז דאך אכילה מרובה משתיה, אף סעודתו של אותו רשע, ביי דער סעודה פון דעם רשע, אכילה מרובה משתיה. שטייט אין אונס, מ'האט נישט געצווינגען צו טרינקען. ווען מ'גיט א מענטש צו טרינקען, צו עסן, א זאך וואס ער איז דאס נישט צוגעוואוינט צו עסן, קען ער נישט עסן. מ'גיט אים וויין וואס ער איז נישט געוואוינט דאס צו טרינקען, ווערט ער שיכור. דאס וואס דא שטייט אין אונס. אמר רבי אלעזר מלמד דער פסוק קומט מיר לערנען, שכל אחד ואחד יעדן איינעם השקהו האט מען געגעבן צו טרינקען מיין מדינתו פון די וויין פון זיין מדינה, דאס איז די טייטש אין אונס, מען האט געגעבן דעם וויין וואס דער מענטש איז געוואוינט צו טרינקען און דאס וויל ער. שטייט ווייטער, לעשות כרצון איש ואיש, איז גענוג ס'זאל שטיין לעשות כרצון איש, וואס שטייט ואיש? אמר רבא לעשות כרצון מרדכי והמן, מען מיינט מען זאל טון ווי דער ווילן פון מרדכי און המן, זיי זענען געווען די שרי המשקים ביי דער סעודה, מרדכי אויף דא ווי די אידן זענען געווען און המן אויף די שונאי ישראל. מרדכי דכסיב ווי זעען מיר אז מרדכי ווערט אנגערופן איש, דכסיב איש יהודי. המן ווערט אנגערופן איש, איש צר ואויב. גם ושתי המלכה, עשתה משתה נשים, ושתי המלכה האט געמאכט א סעודה פאר די פרויען בית המלכות, זי האט עס געמאכט אין דעם הויז פון דעם מלך. איז דאך שווער בית הנשים מיבעי ליה, זי האט געמאכט די סעודה אין דעם הויז דא ווי עס געפינט זיך די נשים די פרויען, אז שטייט בית המלכות ווייזט אויס אז זי האט געמאכט די סעודה דא ווי עס געפינט זיך אחשורוש ווי עס געפינען זיך די שרים. אמר רבא האט רבא געזאגט שניהם לדבר עבירה נתכוונו, סיי אחשורוש סיי ושתי זייער כוונה געווען לדבר עבירה. וועגן זנות, היינו דאמרי אינשי דאס זאגן די מענטשן, איהו בקרי, ער טוט זינדיגן, מזנה זיין, דא וואו עס געפינט זיך גרויסע דלועים, דארט איז דא גרויסע בלעטער, ער פארשטעלט, ער שעמט זיך, ואיתתיה, און זיין פרוי, בבוציני, זי שעמט זיך נישט, און איהי און זי איז מזנה דא וואו עס איז דא דלועים קטנים, קליינע בלעטלעך. און זי שעמט זיך נישט מיט דעם אויך, איז דא אויכעט, זי האט נישט געהאט קיין בושה און זי איז געגאנגען מאכן די סעודה וואס איז דא שכיח שכרות און זנות, דא ווי אחשורוש געפינט זיך, די משל איז אז די זעלבע מין טוהן ביידע זינדיגן. דא אויכעט, ער האט געוואלט ווייזן איר שיינקייט, און זי האט אויך דאס געוואלט מען זאל קוקן איר שיינקייט. שטייט ווייטער, ביום השביעי, אין זיבעטן טאג, כטוב לב המלך ביין, ווען ס'איז גוט געווען די הארץ פון דעם מלך אין וויין. פרעגט די גמרא אטו דען עד השתא ביז יעצט לא טב ליביה בחמרא, ערשט ווען ס'איז געווען די זיבעטע טאג פון דער סעודה דעמאלט איז גוט געווען זיין הארץ מיט וויין, פריער האט ער נישט געטרינקען. אמר רבא האט רבא געזאגט דער יום השביעי. איז שבת היה דאס איז געווען שבת, די זאך האט געדארפן געשען אין שבת, אדער מיר וועלן טייטשן ביום השביעי אז דאס איז געוועזן טאקע אין זיבעטן טאג, נאר וואס דען ס'האט געדארפן געשען די זאך אין שבת, מידה כנגד מידה, אדער מיר וועלן טייטשן ביום השביעי ס'איז נישט געווען דער זיבעטער טאג פון סעודה, נאר ביום השביעי מיינט מען ס'איז געווען שבת, שישראל אוכלין ושותין, שבת, די אידן עסן און טרינקען, מתחילים בדברי תורה, זיי הייבן אן אין דברי תורה, ובדברי תשבחות, לויב צו דעם אייבערשטן, מען זאגט זמירות, אבל עובדי כוכבים שאוכלין ושותין, אבער די גויים ווען זיי עסן זיי טרינקען, אין מתחילים אלא בדברי תיפלות, הייבן זיי אן מיט נארישקייטן. וכן בסעודתו של אותו רשע, די זעלבע זאך ביי דער סעודה פון דעם רשע. הללו אומרים, אנדערע האבן געזאגט, מדיות נאות, שענער זענען די פרויען פון מדי. והללו אומרים, אנדערע האבן געזאגט, פרסיות נאות, די פרויען פון פרסי זענען שענער. אמר להם אחשורוש, האט אחשורוש צו זיי געזאגט, כלי שאני משתמש בו, די כלי וואס איך טו זיך באנוצן, אינו לא מדיי ולא פרסי, זי איז נישט פון מדי נישט פון פרסי, אלא כשדיי, נאר פון כשדי. רצונכם לראותה, איר ווילט איר זען? אמרו לו, האבן זיי געזאגט צו אים, אין, יא. ובלבד שתהא ערומה, זאל זיין נאקעט. אזוי יא, קאן מען נישט זעהן די שענקייט, מען וועט מיינען די שענקייט מאכן די בגדים, נאקעדיג וויל מען עס זעהן. פארוואס איז דאס א געוועזן אזוי יא געדארפן קומען? שבמידה שאדם מודד בה, די מאס וואס דער מענטש טוט מעסטן וואס ער טוט זינדיגן, מודדים לו טוט מען אים צוריק צאלן. מלמד דער פסוק קומט מיך לערנען, שהיתה ושתי הרשעה, ושתי די מרשעת מביאה בנות ישראל האט געברענגט אידישע טאכטער ומפשיטן ערומות זי האט זיי אויסגעטון נאקעט ועושה בהן מלאכה בשבת זי האט מיט זיי געטון א מלאכה אין שבת לפיכך נגזר עליה בשבת, דעריבער איז געווען די גזירה אויף איר אין שבת, היינו דכתיב, דאס שטייט אין פסוק, אחר הדברים האלה, נאך די זאך, כשוך חמת המלך אחשורוש, ווען ס'האט זיך בארואיגט דער צארן פון מלך אחשורוש, זכר את ושתי, האט ער געדענקט ושתי'ן, ואת אשר עשתה וואס זי האט געטאן, ואת אשר נגזר עליה און וואס ס'איז געווען אויף איר א גזירה, איז דאך לכאורה שווער, ער האט געדענקט ושתי'ן, וואס דארף מען דערציילן ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה, ס'איז גענוג ס'זאל שטיין ער האט געדענקט ושתי'ן די גזירה, וואס דערציילט ער את אשר עשתה? כשם שעשתה כך נגזר עליה. אזוי ווי זי האט געטאן, זי האט געפייניגט אידישע טאכטער, אין שבת נאקעדיגערהייט איז איר עונש אויך געווען אין שבת און אויך נאקעט. שטייט ווייטער ותמאן המלכה ושתי, זי האט נישט געוואלט קומען, פרעגט די גמרא, מכדי פריצתא הואי, זי איז דאך געווען א פריצה. זי איז נישט געוועזן קיין צניעות'דיגע דאמר מר, מיר האבן דאך פריער געלערנט, שניהם לדבר עבירה נתכוונו, סיי אחשורוש סיי זי האבן זיך מכוון געווען לדבר עבירה, מאי טעמא לא אתאי, פארוואס איז זי נישט געקומען? אמר רבי יוסי בר חנינא, האט רבי יוסי בר חנינא געזאגט, מלמד, דער פסוק קומט מען לערנען, שפרחה בה צרעת, אז ס'איז געווען אין איר צרעת, רש"י זאגט, כ'לערן עס אפ א גזירה שווה, ווייל דא שטייט דאס לשון נגזר עליה, און אויף א אנדער ארט אין דברי הימים שטייט אויך נגזר און דארט מיינט מען צרעת. במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט, בא גבריאל, גבריאל איז געקומען, ועשה לה זנב, האט איר געמאכט א עק. שטייט ווייטער, ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו. אמאי דלקה ביה כולי האי, שטייט מיר עס לשון וחמתו בערה בו, עפעס א זאך וואס איז בער וואס האט אים פארדראסן. וואס איז דאס געוועזן? אמר רבא האט רבא געזאגט שלחה ליה האט געשיקט צו אים בר אהורייריה דאבא דו ביסט דער וואס האט געהיטן די פערד פון מיין טאטן אבא מיין טאטע לקבל אלפא אנטקעגן טויזנט מענטשן חמרא שתה האט געטרינקען וויין ער האט געטרינקען אזויפיל וויין ווי טויזנט מענטשן טרינקען.

אדער די דיוק איז פון דעם לשון בו, בו ווייזט אויס אז דער כעס האט געברענט אין אים וועגן א זאך וואס אפהענגיק אין אים, דאס הייסט, זי האט אויף אים מזלזל געווען מיט אירע דיבורים. זי האט אים אנגערופן אז ער איז נישט קיין מלך, נאר ער איז נאר ווי מען זאגט א בעל עגלה, דער וואס האט געהיטן די פערד ביי איר טאטן. זי האט אים נישט געוואלט אפילו אנרופן מיט דעם לשון מלך. דאס וואס ושתי האט געזאגט מיט דעם לשון אבא ביי וואס זי איז דאך געווען די טאכטער פון בלשצר, און ביי בלשצר געפינט מען דאך אויכעט ער האט ארויסגענומען די כלים פון בית המקדש און ער האט געמאכט א סעודה מיט וויין, ער איז געליגן אין וויין. דאס וואס זי האט אים דערמאנט סוסים, ווייל א שומר סוסים, ווייל ער האט זיך געוואלט פון איר אויף דבר זנות. ברוך השם, מסכת מגילה, דף י ב, עמוד ב, די שורה הייבט זיך אהן ויאמר המלך לחכמים. שטייט אין די מגילה ויאמר המלך לחכמים, און ווייטער שטייט אין פסוק יודעי העתים. מאן חכמים, ווער איז דאס די חכמים? מיינט מען דא רבנן? דא מיינט מען די חכמים די רבנן. פון וואנען ווייס איך דאס? מיר טרעפן דאך אנדערע ערטער אז ביי די אומות העולם איז אויכעט פארהאנען חכמים, ווי עס שטייט ויקרא פרעה לחכמים. דאס איז דער לימוד דאס פון דעם ווייטערדיגן, ווייל יודעי העתים שטייט וואס ווייסן די צייטן, מיינט מען שיודעים לעבר שנים, צו קענען מאכן א עיבור יאר, ולקבוע חדשים, און באשטימען די חדשים, דאס טרעפט מען שוין אבער נאר ביי אידן, אזוי ווי שטייט אין פסוק ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. אמר להו אחשורוש האט צו זיי געזאגט, דיינוה לי משפט מיר ושתי, אמרו האבן די חכמים געטראכט, היכי נעביד, וויאזוי זאלן מיר טון, נימא ליה זאלן מיר זאגן צו אים קטלה ער זאל זי הרג'ענען, אזוי ווי עס קומט מ'איז מורד במלכות, למחר מארגן פסיק ליה חמרא, ער וועט זיך אויסוועפן פון די שכרות פון דעם וויין. ודכיר לה, איז גורס דער ב"ח און ער וועט איר געדענקען, ובעי לה מינן, ער וועט זי בעטן פון אונז וואס מיר האבן געלאזט איר דערהרגענען. נימא ליה וועלן מיר זאגן צו אים שבקה ער זאל איר אפלאזן, ער זאל איר מוחל זיין, וועט ער האבן טענות, קא מזלזלי במלכותא, מיר טוען גרינגשעצן זיין מלכות. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו אחשוורוש'ן, מיום שחרב בית המקדש, פון דעם טאג וואס איז געווארן חרוב דער בית המקדש, וגלינו מארצינו, און מיר זענען געווארן פארטריבן פון אונזער לאנד, ניטלה עצה ממנו, איז פון אונז געווארן צוגענומען די עצה, פון משפטן הארבע דינים, ואין אנו יודעים לדון דיני נפשות, מיר קענען נישט משפטן קיין דיני נפשות. זיל, לגבי עמון ומואב, גיי צו עמון ומואב, דיתבי בדוכתייהו, וואס זיי זיצן אויף זייערע ערטער זענען נישט געגאנגען אין גלות, כחמרא ווי וויין דיתיב וואס ער זיצט על דורדייה אויף די הייוון וואס די וויין איז נישט געווארן אויסגעוועפט. פארוואס האבן זיי געזאגט דעם משל צוליב דעם פסוק וואס מען ברענגט דא אראפ? וטעמא אמרו ליה, זיי האבן די זאך צו אים געזאגט בטעם, דכתיב שטייט אין פסוק שאנן מואב מנעוריו, מואב איז רואיג פון דער יוגנט אהן. ושוקט הוא ער טוט רוען אל שמריו אויף די הייוון, ולא הורק מכלי אל כלי, ער איז נישט געווארן איבערגעגאסן פון איין כלי צו אנדער כלי, ובגולה לא הלך, אין גלות איז מואב נישט געגאנגען. על כן דעריבער איז שטענדיג אויף זיין ארט, עמד טעמו בו, איז זיין טעם דא אין דעם, וריחו לא נמר, און דער ריח איז נישט געווארן געביטן, און דאס איז ריכטיג וואס זיי האבן אים געזאגט, ווייל א מענטש איז רואיג איז זיין דעת אויף אים בארואיגט, און ער קען פסק'ענען.

טייטשט דאס אז דאס גייט ארויף אויף קרבנות, די מלאכים האבן דערמאנט פאר דעם אייבערשטן די קרבנות וואס די אידן זענען מקריב, מען זאל מאכן נקמה אין ושתי'ן, און אסתר זאל קומען זאל זיין אויף איר ארט. אמר רבי לוי, כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר, דער גאנצער פסוק איז געווארן געזאגט וועגן די קרבנות וואס די אידן זענען מקריב. כרשנא, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, די מלאכים האבן געזאגט פאר דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה, האבן זיי, אחשורוש מיט זיינע מענטשן פאר דיר מקריב געווען שעפסן א יאר אלט, כדרך שהקריבו ישראל לפניך, אזוי ווי די אידן האבן פאר דיר מקריב געווען ווען ס'איז געווען די בית המקדש. שתר, א צוזאמענשטעל פון צוויי ווערטער שתי תורים, כלום הקריבו לפניך שתי תורים, האבן זיי מקריב געווען אויף דיר צוויי תורים. אדמתא פון לשון אדמה ערד, כלום בנו לפניך מזבח אדמה, האבן זיי די גוים געבויט פאר דיר א מזבח פון ערד.

מרסנא, כלום מירסו במנחות לפניך, האבן זיי דען געמישט די מנחות פאר דיר, ווייל ביים קרבן מנחה דארף מען דאך אויסמישן די מעהל מיט די אויל. ממוכן, פון לשון הכנה, צוגרייטן, כלום הכינו שולחן לפניך, האבן זיי צוגעגרייט פאר דיר די גויים א טיש מיט לחם הפנים. ויאמר ממוכן, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ממוכן זה המן, ממוכן דאס איז המן, ולמה נקרא שמו ממוכן, פארוואס ווערט ער אנגערופן ממוכן, שמוכן לפורענות, ער איז גרייט צו א שטראף, אז מען זאל אים אויפהענגען, דער מהרש"א זאגט ס'דא א רמז אין מזמור איילת השחר וואס דאס גייט דאך ארויף אויף אסתר'ן, שטייט דארט הצילה מחרב נפשי, מיד כלב, איז הצילה מחרב נפשי איז המן, און אין די ראשי תיבות מחרב נפשי מיד כלה, איז די ראשי תיבות ממוכן. איז ממוכן ווערט ער אנגערופן ווייל ער איז געווען צוגעגרייט צו א שטראף. אמר רב כהנא האט רב כהנא געזאגט מכאן פון דא זעה איך שההדיוט קופץ בראש אז דער הדיוט דער פראסטער מענטש שפרינגט דער ערשטער. ער ווערט דאך דערמאנט אין פסוק דער לעצטער. הייסט דאס אז ער איז געווען דער ערגסטער פון אלע און ער האט דער ערשטער גענטפערט. שטייט להיות כל איש זאל זיין יעדער מענטש שורר א האר בביתו אין זיין הויז, אמר רבא האט רבא געזאגט אלמלא אגרות הראשונות ווען נישט די ערשטע בריוו וואס מען האט געשיקט להיות כל איש שורר בביתו וואס דורך דעם מאל האבן די פעלקער געהאלטן אחשורוש'ן פאר א שוטה ווען נישט דאס לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט וואלט גארנישט נישט געווען איבערגעבליבן, ער זאגט בלשון סגי נהור פון די אידן קיין איבערבלייבעכץ. פארוואס? ווייל אזוי ווי זיי וואלטן געווען באקומען דעם צווייטן בריוו אויב מען האט נישט דעם ערשטן, וואלטן זיי זיך צוגעאיילט צו הרג'ענען במצוות המלך, זיי וואלטן נישט געווארט ביז ס'וועט קומען דרייצן טאג אין אדר. אמרי, די מענטשן האבן געזאגט, מאי האי דשדר לן, וואס האט אונז געשיקט אחשורוש, להיות כל איש שורר בביתו, א יעדער מענטש זאל זיין א האר ביי זיך אין הויז, פשיטא, זיכער איז יעדער א האר ביי זיך אין הויז, אפילו קרחה בביתיה, קרחה די טייטש דער מענטש וועלכער ער איז דער נידריגסטע מענטש, רש"י גיט א משל, גרדן, א וועבער, וועבערס איז געווען א בזיון'דיגע מלאכה, איז אפילו די קלענסטע מענטש אין זיין הויז

כל ערום יעשה בדעת, יעדער קלוגער מענטש וועט טון מיט שכל, זה דוד, דאס איז ביי דוד'ן, דכתיב עס שטייט, ויאמרו לו עבדיו, די קנעכט האבן געזאגט צו דוד'ן, יבקשו מען זאל זוכן לאדוני המלך נערה בתולה, מען זאל זוכן איין נער,

ער האט באשטימט פקידים אפיסערס מען זאל צוזאמען נעמען די מיידלעך, כל מאן דהוה ליה ברתא, יעדער וואס האט געהאט א טאכטער איטמרה מיניה האט עס פון אים באהאלטן, ווייל מען האט דאך געוויסט ער וועט נישט נעמען נאר איינע, און בועל זיין וועט ער אלע. שטייט ווייטער איש ימיני. מאי קאמר? וואס מיינט דער פסוק זאגן מיט דעם איש ימיני? אי ליחוסא קאתי, אויב ער וויל אים מייחס זיין, ליחסיה וליזיל עד בנימין, זאל ער אים מייחס זיין ביז בנימין. און דער מהרש"א איז מוסיף אז ס'איז אין אמת'ן שווער נאך א קשיא. פארוואס ביי די דורות וואס איז צו דערווישן טוט ער נישט דערמאנען? שמעי איז דאך נישט געווען בן קיש, שטייט בן שמעי בן קיש. פרעגט ער פארוואס טוט ער אנדערע דורות פון דערמיטן דערמאנען און אנדערע נישט? מאי שנא הני פארוואס טוט ער נאר דערמאנען דיע דורות, בן קיש, בן יאיר? תנא האמיר געלערנט אין א ברייתא, כולם על שמו נקראו, אלעס ווערט אנגערופן אין זיין נאמען, דאס מיינט מען מרדכי'ן בן יאיר בן דער זון שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו, ער האט געמאכט ליכטיג די אויגן פון די אידן זיין תפילה, ווי עס שטייט ליהודים היתה אורה ושמחה. בן שמעי, בן דער זון ששמע קל תפילתו, דער אייבישטער האט געהערט זיין תפילה, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים, ער האט געקלאפט אויף די טויערן פון רחמנות, ונפתחו לו, ס'איז אים געווארן געעפנט. קרי ליה יהודי, יהודי, איך רוף אים אן איש יהודי, אלמא זעט מען דאך מיהודה קאתי, אז ער איז געקומען, פון שבט יהודה, וקרי ליה ימיני און איך רוף אים אויך א ימיני, אלמא זע איך דאך מבנימין קאתי, ער איז געקומען פון שבט בנימין. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, מרדכי מוכתר בנימוסו הוה, מרדכי איז געווען מיט שיינע נעמען באקרוינט, דאס הייסט אז די נעמען פון כבוד האט מען אים גערופן. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי ער פארענטפערט אזוי, אביו מבנימין, דער טאטע פון מרדכי'ן איז געווען פון שבט בנימין, ואימו מיהודה, און זיין מאמע איז געווען פון שבט יהודה. ורבנן אמרי, און די רבנן זאגן, משפחות מתגרות זו בזו, די משפחות האבן זיך גערעצט. יעדע מיט דער אנדערע. משפחת יהודה אומרת, די משפחה פון שבט יהודה האט געזאגט, אנא גרים דמתיליד מרדכי, איך האב גורם געווען מרדכי איז געבוירן געווארן, דלא קטליה דוד לשמעי בן גרא, דוד המלך האט נישט דערהרגעט שמעי בן גרא, ס'איז דאך אים געקומען מיתה, ער איז געווען א מורד במלכות, מיט דעם וואס איך האב אים נישט דערהרגעט האב איך גורם געווען אז ס'זאל געבוירן ווערן נאכדעם דוד. און משפחת בנימין אמרה, די משפחה פון בנימין האט געזאגט, מינאי קאתי, ער שטאמט דאך פון שבט בנימין. רבא אמר, רבא זאגט, כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא, די כנסת ישראל האט געשריגן אויף דער זאך, נישט זיי האבן געלויבט, זיי האבן געזאגט אז דער איש יהודי און דער איש ימיני דאס א האט גורם געווען צו מיר דעם גרויסן צער. ראו, זעטס, מה עשה לי יהודי, וואס האט מיר געטאן יהודה, און מה שילם לי ימיני, וואס האט מיר באצאלט בנימין. מה עשה לי יהודי, דלא קטליה דוד לשמעי, דוד האט נישט דערהארגעט שמעי'ן, דאתיליד מיניה מרדכי וואס פון דעם איז ארויסגעקומען מרדכי דמיקני ביה המן, וואס המן האט אין אים קנאה, דאס קומט פון דעם וואס מען האט נישט דערהארגעט שמעי'ן. ומה שילם לי ימיני, און וואס האט מיך באצאלט די שבט בנימין, דלא קטליה שאול, שאול המלך וואס ער קומט ארויס פון שבט בנימין האט נישט געהארגעט לאגג, דאיתיליד מיניה המן, ס'איז געבוירן געווארן פון אגג'ן המן, דמצער לישראל, וואס האט מצער געווען די אידן. ר' יוחנן אמר, ר' יוחנן זאגט, ס'איז נישט קיין קשיא פארוואס איך רוף אים אן איש יהודי, און. ימיני, לעולם מבנימין קאתי. מרדכי קומט פון שבט בנימין. ואמאי קרי ליה יהודי, פארוואס רופט מען אים אן יהודי, על שום שכפר בעבודה זרה, ווייל ער האט געלייקנט אין עבודה זרה. שכל הכופר בעבודה זרה, דער וואס לייקנט אין עבודה זרה, נקרא יהודי, ווערט אנגערופן יהודי. כדכתיב ווי עס שטייט מען האט גע'מסר'ט אויף חנניה מישאל ועזריה האט מען גע'מסר'ט איתי ס'איז פארהאנען גוברין יהודאין ס'איז דא פארהאנען אידן און דער אויספיר פון פסוק איז לאלקך לא פלחין צו דיין געטשקע טוהן זיי נישט דינען זעה איך אז דער וואס לייקנט אין די עבודה זרה ער הייסט יהודי.